מען האלט מען דף י' עמוד ב' בערך צען צוועלף שורות פון אונטן די ברייטע שורות. זאגט די הייליגע גמרא ואמר רבי יוסי ברבי חנינא משום רבי אליעזר בן יעקב המתפלל איינער וואס דאווענט שמונה עשרה צריך שיכוון את רגליו דארף ער צאמהאלטן זיינע פיס איינס לעבן צווייטן שנאמר ורגליהם רגל ישרה אזוי ווי די מלאכים וואס ווען זיי שטעלן צאם זייערע פיס זעט עס אויס ווי איין פיס אזוי אויך דארף זיך א מענטש פירן ווי די ראשונים זענען מסביר א סימן פון הכנעה, א ענין פון ענווה, די פיס ווייזט אלץ אויף די כלי המעשה פון א מענטש אז ער קען גיין ארבעטן, ער קען עפעס אויפטון, ער קען זיך ברענגען זיין אייגענעם גורל, און ווען א מענטש לייגט צאם זיינע פיס, די זעלבע זאך איז דא א הלכה פון חיבוק ידיים, א מענטש לייגט צאם זיינע הענט ווייזט ער אז ער איז אינגאנצן מתלה תלי ביד פונעם אייבערשטן, ואמר רבי יוסי ברבי חנינא משום רבי אליעזר בן יעקב, מאי דכתיב לא תאכלו על הדם, וואס איז פשט אינעם פסוק לא תאכלו על הדם, די ווארט על הדם זעהט על, די על זעהט אויס איבעריג, ס'וואלט געקענט שטיין לא תאכלו הדם, איז די תירוץ אז מ'לערנט ארויס הלכה לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם אז א מענטש טאר נישט עסן פארן דאווענען, ס'איז דא ראשונים וואס לערנען ממש אז ס'דאורייתא, ס'איז דא וואס לערנען אז ס'איז נאר אן אסמכתא, על כל פנים, ס'איז א הארבע הלכה אז פארן דאווענען זאל א מענטש זעהן נישט צו עסן, אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן אמר רבי יוסי ברבי חנינא משום רבי אליעזר בן יעקב, נאך הלכות פון די זעלבע מימרא. נאך הלכות פונעם זעלבן מאן דאמר כל האוכל ושותה ואחר כך מתפלל עליו הכתוב אומר ואותי השלכת אחרי גוך און איך דרשן אל תקרי גוך אלא גאיך אז דו לייגסט מיך נאך דיין גאווה אמר הקדוש ברוך הוא לאחר שנתגאה זה קיבל עליו מלכות שמים אונז האבן שוין געטראפן פארשידענע פלעצער אז תפילה ווערט אנגערופן מלכות שמים אנדערע זאגן סגייט ארויף אויף קרישמע אז א מענטש זאל נישט עסן פאר קרישמע און דאס איז דא די הארבקייט, על כל פנים, די ענין פון אכילה זעט מען אלץ וישמן ישורון ויבעט, אז ווען א מענטש עסט זיך אן קען ער צוקומען צו גאווה, און ס'איז א שטארקע זלזול אין כבוד שמים, אויב א מענטש עסט פארן דאווענען, אזוי דארף זיך א מענטש פירן, פארשטייט זיך אז אין שולחן ערוך שטייט שוין אז א מענטש קען נישט דאווענען, צו כדומה, צו א חולה, איז דא אויסנאמען, באט בדרך כלל דארף זיך א מענטש מסדר זיין אז ער זאל נישט עסן פארן דאווענען, זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, רבי יהושע אומר, עד ג' שעות, אונז האבן געהאט אין די משנה אז רבי יהושע לערנט אז די זמן קרישמע גייט. ביז ג' שעות, אמר רב יהודה אמר שמואל אז הלכה כרבי יהושע אז מען דארף ליינען קרית שמע, די הלכה איז ווי רבי יהושע אז מען קען ליינען קריאת שמע ביז ג' שעות, סאו ס'שטייט דא צוויי זאכן, איינס די גרעסערע שיר, אז נישט אזוי ווי אונז האבן געהאט אין די משנה אז וגומרה עד הנץ החמה וואס דאס איז זייער א קליינע שיר נאר איך קען ליינען עד שלש שעות, און אויך אז נאך שלש שעות איז האט א מענטש פארפאסט. די מצוה פון קרישמע און זאגט די הייליגע גמרא ווייטער הקורא מכאן ואילך לא הפסיד, גייט די גמרא האבן צוויי פשטים וואס איז טייטש פון די לא הפסיד, באט ס'איז כדאי צוצולייגן וואס די משנה ברורה ברענגט להלכה אז אפילו א מענטש ליינט שפעטער קרישמע איז ער אויך מקיים א מצוות עשה מדאורייתא, וועלכע מצוות עשה מדאורייתא? דאס איז די מצוה פון זכירת יציאת מצרים וואס ווערט דערמאנט אין די לעצטע פרשה פון ציצית. איז מילא איז דארף מען וויסן אז אפילו א מענטש האט אמאל פארפאסט זמן קרישמע צו כדומה איז נאך אלץ דא א מורא'דיגע ענין פון ליינען קרישמע ממש א מצות עשה דאורייתא זאגט די גמרא ווייטער הקורא מכאן ואילך לא הפסיד אמר רב חיסדא אמר מר עוקבא האט רב חיסדא נאכגעזאגט פון מר עוקבא ובלבד שלא יאמר יוצר אור אז אויב האב איך פארפאסט זמן קרישמע האב איך שוין נישט קיין רעכט צו זאגן די ברכות, יוצר אור איז די ערשטע ברכה אבער ס'איז לאו דווקא, ס'מיינט צו זאגן אז אלע דריי ברכות, דאס איז די צוויי ברכות פאר קרישמע, די איין ברכה נאך קרישמע גייט צוזאמען מיט זמן קרישמע, און אויב האב איך עס פארפאסט איז איז האב איך מפסיד געווען די ברכות, פרעגט די גמרא פון א ברייתא, מיתיבי הקורא מכאן ואילך לא הפסיד, כאדם שקורא בתורה, אבל זאגט אבער די ברייתא אפילו דער מענטש האט שוין פארפאסט זמן קרישמע איז מברך הוא שתיים לפניה ואחת לאחריה, קען ער יא מאכן די ברכות, זאגט די גמרא תיובתא דרב חיסדא תיובתא אז די. ווערזשן פון רב חסדא'ס מימרא איז טאקע אפגעפרעגט און א מענטש פארלירט נישט די ברכות אפילו ער האט שוין פארפאסט קרישמע איכא דאמרי אמר רב חסדא אמר מר עוקבא אינגאנצן א אנדערע ווערסיע מאי לא הפסיד וואס איז פשט לא הפסיד אין די משנה שלא הפסיד ברכות סאו לאמיר זיך אפשטעלן א מינוט. זיי האבן געהאט הקורא מכאן ואילך לא הפסיד, לויט די ערשטע מהלך אז א מענטש איז האט יא מפסיד געווען די ברכה, וואס איז טייטש הקורא מכאן ואילך לא הפסיד, איז אז ער האט נישט מפסיד געווען די שכר פון כקורא בתורה, אז ער גייט נאר די שכר פון קרישמע האט ער נישט, אבער די שכר פון קורא בתורה האט ער יא, אבער אוודאי האט ער יא מפסיד געווען די ברכות, מילא לא הפסיד מיינט נישט די ברכות, לויט די צווייטע מהלך זאגט די משנה פשוט לא הפסיד אז ער קען מאכן די ברכות. תניא נמי הכי, יעצט איינמאל מר עוקבא זאגט אז מען קען יא מאכן די ברכות איז די ברייתא א ראיה צו אים הקורא מכאן ואילך לא הפסיד כאדם שקורא בתורה אבל מברך הוא שתיים לפניה ואחת לאחריה ביז ווען קען א מענטש זאגן ברכות איז יא אונז ווייסט מען שוין אז לא הפסיד אז ס'ענדיגט זיך נישט מיט זמן קרישמע ער קען נאך אלץ זאגן יוצר אור אפילו נאכדעם אין שולחן ערוך ווערט גע'פסק'נט אז ס'האט צוטון מיט הלכות תפילה על ד' שעות ווילאנג ביז סוף זמן תפילה. ביז דעמאלטס קען א מענטש זאגן ברכות, א מענטש האט פארפאסט זמן תפילה קען ער שוין נישט זאגן קיין ברכות, פארשטייט זיך אז די וועלט איז מיקל, משכנות יעקב אנדערע אז בדיעבד קען מען זאגן ברכות ביז חצות, עס איז דא אפילו שיטות אז מען קען זאגן נאך חצות, אבער אוודאי די בעסטע איז אז א מענטש קען דאווענען פאר זמן תפילה, איך רעד צו מיר אליין, און בדיעבד איז עס ביז חצות. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער. אמר ר' מני, האט ר' מני געזאגט, גדול הקורא קרישמע בעונתה, ס'איז גרעסער די שכר פון איינער וואס ליינט קרישמע בזמנו, יותר מהעוסק בתורה, מער פון איינער וואס לערנט. וואס מיינט עס צו זאגן? זאגט שוין תוס' אז אוודאי מיינט נישט אז מ'רעדט דא פון א מענטש וואס גייט לערנען אנשטאטס ליינען קרישמע, אזא מענטש איז אן עבריין, ס'איז דא א חיוב צו ליינען קרישמע, מ'דארף מפסיק זיין. מפסיק תורה מפסיק תפילה מען דארף אלעס אפשטעלן ווען ס'קומט די זמן קרישמע נו מ'רעדט א מענטש זיצט און עס ער לערנט יא אינמיטן טאג באקומט ער דאך אוודאי די שכר דו האסט א אנדערע מענטש וואס טוט וואס ליינט קרישמע בזמנו איז די שכר פון קרישמע זמן איז גרעסער ווי סתם א מענטש לערנען פון ווי זע איך עס שטייט אין אונזער משנה מידע קטן הקורא מכאן ואילך לא הפסיד כאדם הקורא בתורה יא אז א מענטש וואס ליינט קרישמע שלא בזמנו באקומט שכר. אזוי ווי א מענטש וואס וואס לערנט תורה איז אבער משמע מכלל דקורא בעונתה עדיף דאס איז דאס איז שלב ב', שלב א' איז די שכר פון איינער וואס איז א קורא קרישמע בעונתה. זאגט די הייליגע משנה. בית שמאי אומרים, בית שמאי זאגן בערב, עס קומט ביינאכט כל אדם יטה זאל זיך יעדער מענטש לייגן, רשי זאגט על צידו, א מענטש טאר דאך נישט ליגן אויף זיין רוקן, א מענטש טאר נישט ליגן פרקדן, מיינט אז א מענטש לייגט זיך זייטיג, ויקרא, און אזוי זאל ער ליינען קרישמע בבוקר, ווען עס קומט צופרי, יעמוד, זאל ער זיך אויפשטעלן, און אזוי זאל ער ליינען קרישמע, שנאמר בשכבך ובקומך. סאו בית שמאי לערנען, בית שמאי איז מסכים אז אין בשכבך ובקומך איז דא די זמן שכיבה און די זמן קימה, אז נישט, צופארט זיך דא די גאנצע מצוות קרישמע, קען איך דאך ליינען קרישמע דריי נאכמיטאג אויך. איז נאר זיי זאגן אז אין בשכבך ובקומך ליגט נאך עפעס, ס'ליגט אז. אז ליטערעל וויאזוי דו דארפסט אויסזען איז בשכבך ובקומך, דו דארפסט פאקטיש ליגן און פאקטיש שטיין, ובית הלל אומרים אז ניין, כל אדם קורא כדרכו, כ'האב א ראיה אז קרישמע קען מען ליינען כדרכו, יעדער מענטש וויאזוי ער וויל, לויט די פאזישאן וואס ער איז, ווי רש"י טייטשט, בקימה, בשכיבה, בישיבה און מהלך, רש"י זאגט אפילו ווען א מענטש גייט קען מען ליינען קרישמע, אבער די הלכה איז לימיטעד, סאו וועט מען זען שפעטער אין שפעטערע בלעטער אז אפשר די ערשטע פרשה אדער די ערשטע פסוק, ס'דא פארשידענע שיטות. איז דארף א מענטש יא שטיין אויף איין פלאץ, על כל פנים ס'דא עפעס אזא אזא הלכה פון אפילו מהלך קען ליינען קרישמע, שנאמר ובלכתך בדרך, א מענטש גייט אויפן וועג איז קעזשועלי קען ער ליינען קרישמע, אם כן למה נאמר בשכבך ובקומך בשעה שבני אדם שוכבים ובשעה שבני אדם עומדים, אבער בית הלל זאגט אז אין בשכבך ובקומך ליגט נאר די הלכה פון בשעה שבני אדם שוכבים און בשעה שבני אדם עומדים. פארציילט די גמרא א מעשה, אמר רבי טרפון, רבי טרפון האט זיך געגרויסט, אני הייתי בא בדרך, איך בין געגאנגען אויפן וועג, עס איז געקומען דער זמן קרישמע, בין איך אראפ פון מיין אייזל, און איך האב געפארקט דעם אייזל, והטיתי לקרות, איך האב מיך אראפגעלייגט כדברי בית שמאי, איך האב געוואלט מחמיר זיין, אזוי ווי בית שמאי, איז וסכנתי בעצמי, איך האב מיך אריינגעלייגט אין א סכנה מפני הליסטים, בין איך אויפן אייזל, אז איך זע ס'קומען ליסטים, קען איך תיכף פארן ווייטער, אז איך דארף יעצט צוריק אריינגיין, ארויפגיין אויף מיין אויף מיין אייזל, האב איך מיך אריינגעלייגט אין א סכנה, איז אמרו לו האבן די חכמים געזאגט, כדאי היית לחוב בעצמך, ביסט דיך אליין שולדיג שעברת על דברי בית הלל, האסט נישט געהאט קיין רעכט צו עובר זיין אויף דברי בית הלל, אונז האבן שוין געהאט אויף די ערשטע בלעטער אז א מענטש איז מזלזל בדברי חכמים און איז עובר בדברי חכמים איז ער חייב מיתה, די גמרא גייט האבן דריי שיטות צו מען מעג מחמיר זיין ווי בית שמאי צו מען טאר נישט, וועמיר זעהן אין די גמרא. זאגט די הייליגע גמרא, בשלמא בית הלל קא מפרשי טעמייהו וטעמא דבית שמאי, זיי האבן זייער שיין מסביר געווען זייער שיטה אלץ בשכבך ובקומך, און זיי האבן אויך מסביר געווען פארוואס איך לערן נישט ווי בית שמאי אז בשכבך ובקומך מיינט כפשוטו א מענטש זאל ליגן א מענטש זאל שטיין, ווייל כ'האב די פסוק ובלכתך בדרך וואס זאגט אז אין וועלכע פאזישאן א מענטש איז קען ער ליינען קרישמע אלא בשמים מאי טעמא לא יאמר כבסיל פארוואס לערנען זיי נישט ווי בסיל וואס צווינגט זיי צו לערנען אז א מענטש דארף ליינען קרישמע ממש בשכ ו חו ם ממש איפכא מעכא אמלך בשמים אם כן למה קרא בבוקר ובערב אויב די פסוק קומט מיך סתם זאגן זמן שכיבה און זמן קימה איז מאי בשכ ו חו ם מעכא וואס דארפסטו מיר זאגן בשכ ו חו ם מעכא די תירוץ איז בשעת שכיבה שכיבה ממש און בשעת קימה קימה ממש. אביסל אינטערעסאנטע קשיא, אביסל אינטערעסאנטע גמרא, ווייל אונז רעדן מיר שוין דא עלף בלעטער אז קריאת שמע האט נישט מיט בוקר וערב, יא? און אויב האט עס סתם מיט בוקר קען דאך ליינען אגאנצן טאג קריאת שמע, ס'האט נישט מיט בוקר, נאך דריי שעה קען איך מער נישט ליינען קריאת שמע וועגן ס'האט מיט זמן קימה. סאו וואס זאגט מיר יעצט די גמרא בבוקר ובערב? שאגת אריה פרעגט די קשיא, ענטפערט א תירוץ אונז מיר גייען ווייטער. פרעגט די גמרא, בית שמאי האי ובלכתך בדרך מאי עביד ליה, בית הלל לערנט ארויס ובלכתך בדרך וואס מיינט אז ווען כל אדם קורא כדרכו, יעדער מענטש קען ליינען ווי אזוי ער וויל, וואס גייט בית שמאי טוהן מיט די פסוק, ענטפערט די גמרא, האי מיבעי ליה לכדתניא, בית שמאי דארף עס האבן פאר א וויכטיגע דרש, אונז האבן געלערנט א ברייתא בשבתך בביתך, לערן איך ארויס פרט לעוסק במצוה, די גמרא וועט שוין זאגן ווי אזוי איך זעה אין די ווארט בשבתך בביתך אבער דא קומט א יסודות'דיגע הלכה, אז א מענטש וואס איז עוסק במצוה איז ער פטור פון קריאת שמע. ובלכתך בדרך, פון דעם וואס שטייט ובלכתך בדרך איז פרט לחתן אז א חתן וואס האט חתונה איז פטור פון קריאת שמע, מכאן אמרו, פון דא האט מען געזאגט, האבן די חכמים געזאגט, אז הכונס את הבתולה, איינער וואס האט חתונה מיט א בתולה, ווי רשי זאגט איז ער טרוד, על עסקי בתולים, די קאפ איז אים פארנומען, איז פטור, איז ער פטור פון ליינען קריאת שמע. ואת האלמנה, איינער וואס האט חתונה מיט אלמנה, ס'איז נישט דא די טירדא איז חייב איז ער איז ער יא חייב. סאו די ערשטע זאך וואס מ'דארף זיך דא שטעלן, איז אונז האמיר צוויי ילפותות, אונז האמיר צוויי לימודים, די ערשטע לימוד איז פון בשבתך בביתך, ווי לערן איך ארויס א עוסק במצוה? די צווייטע לימוד איז, פון פון ובלכתך בדרך לערן איך ארויס לערן איך ארויס א חתן, וואס קענסטו נישט ארויס לערנען א חתן, וואס איז א חתן אנדערש וואס קענסטו נישט ארויס לערנען פון די ערשטע לימוד, איז אויך א עוסק במצוה, איז רשי בארירט עס, און רשי זאגט די לימודים זענען לימיטעד, ווען איך האב א לימוד פון בשבתך בביתך קען נישט יעצט אריין לייגן וואס איך וואס איך וויל, איך קען אריין לייגן א א די מינימום, און דאס איז איינער וואס איז ממש פיזיש עוסק במצוה, א מענטש האלט אינמיטן פאקטיש טון א מצוה, דער חתן האט נישט דאס. ער איז אין זיין חתונה זאל, ער איז נישט פאקטיש עוסק במצוה, נאר וואס דען? אין קאפ, דער קאפ איז אים נישט דא, ער איז טרוד בטירדא דמחשבה, און אויף א טירדא דמחשבה דארף איך האבן א עקסטערע לימוד. גייען מיר ווייטער. פרעגט די גמרא מאי משמע, זאגסט בשבתך בביתך פרט לעוסק במצוה, וואס האט די ווערטער בשבתך בביתך מיט פרט לעוסק במצוה? אמר רב פפא, כדרך, אז איך גיי דא האבן צוויי היקשים, איך גיי זאגן בשבתך בביתך איז האב איך א היקש צו די ווארט דרך, און אויף ובלכתך האב איך אויך א היקש צו די ווארט דרך, אזוי לערנט רש"י, כי דרך. מה דרך רשות, סתם לש, סתם דרך מיינט א ענין פון רשות, א מענטש גייט זיך אין זיין וועג, לסחורה, ער גייט האנדלען, וואנדלען, אף כל רשות, פרעגט די גמרא מה, ווער זאגט, מי לא עסקינן דקא אזיל לדבר מצוה, וועט א, אפילו א מענטש גייט לדבר מצוה, ואפילו הכי אמר רחמנא ליקרי, ובלכתך בדרך, ממילא זעהט דאך אויס אז מצד די ווארט, ובלכתך בדרך וואלט איך געזאגט אז אפילו עוסק במצוה איז נאך אלץ איז נאך אלץ אפילו עוסק במצוה איז נאך אלץ מחיוב מיט מצוות קרישמע סאו ווי אונז האמיר לערנען טוישט די גמרא די לימוד די גמרא גייט אזוי אם כן לכתוב רחמנא בשבת ובלכת אז ס'וואלט גענוג געווען ווען ס'שטייט די פסוק בשבת ווען מ'זיצט ובלכת וואס דען מאי בשבתך ובלכתך בשבת דידך ובלכת דידך. ווייל עס איז די זעלבע וואָרט, די זעלבע וואָרט ווי פריער, אַז ווען אַ מענטש איז עוסק אין זיינע זאַכן, דווקא דעמאָלט איז דאָ אַ חיוב פון קרישמע, אָבער ווען אַ מענטש איז עוסק במצוה, איז בשבתך בביתך, גייט מיך פּטר'ן עוסק במצוה איז פטור מן המצוה, ובלכת גייט מיך פטר'ן אַז אַ חתן וואָס האָט טרדה דמצוה איז איז נישט מחיוב בקרישמע. הא דמצוה פטירת. פרעגט די גמרא אי הכי אפילו כונס את האלמנה נמי. סאו דאס איז אביסל א שווערע גמרא, מ'וועט עס פרובירן ווי מ'זאגט דורכפארן לייכט. ווען אונז האבן שוין זייער שיין מסדר געווען אז א מענטש וואס איז כונס א אלמנה, האט דאך שוין רש"י געזאגט אז ער האט דאך נישט די טרדות. סאו וואס האט זיך יעצט געטוישט דא? אי הכי, כ'מיין די גמרא האט זיך יעצט דערמאנט אז א כונס את האלמנה זאל אויך זיין פטור, סאו. ווי אונז מיר לערנען איז ווי לאנג איך האב געזאגט אז די לימוד איז פון דרך, דרך איז א איז א איז א זאך וואס קאנסומט א מענטש, ער גייט פאקטיש אין וועג, האב איך פארשטאנען אז די ווארט איז טרדה. די רגע איך האב געטוישט די לימוד אויף שבת און לכת און בשבתך ובלכתך די פשט איז ווען ביסט ווען ביסט ווען ביסט פארנומען, לאו דווקא מצד טרדה, ווען דו טוסט. עפעס וואס איז פאר דיר, דעמאלטס ביסטו מחיוב בקרישמע. ווען דו טוסט סיי וואס וואס איז מצוה, אן דעם טרדה, איך נעם יעצט אוועק די טרדה, איז אז דו טוסט סיי וואס וואס איז מצוה, זאלסטו זיין פטור. ממילא די גמרא האט יעצט א צד, אז א כונס את האלמנה, ער טוט, האט טאקע נישט די טרדה, אבער ער טוט עפעס וואס איז אויך א מצוה, ס'איז א מצוה חתונה צו האבן, ממילא האט יעצט די גמרא א צד, אזוי מיר לערנען. סאו תוס' דארף עס זיין, אזוי זעהט אויס אין תוס'. גיי מיר ווייטער. אי הכי, אפילו כונס את האלמנה נמי, אויב די ווארט איז מצוה, אז א מענטש איז פאקטיש עוסק במצוה, און איך וויל אפילו נישט ניצן די ווארט עוסק, ווייל איך דארף נישט יעצט די טרדה שבו, איך דארף די פאקט אז ער איז פארנומען מיט א מצוה, איז נמי, זאג אויך אז ער איז פטור, ענטפערט די גמרא, האי טריד והאי לא טריד, די גמרא שטעלט עס צוריק אז די ווארט האט אלס מיט טרדה ווי רשי זאגט איך האב נישט קיין רעכט צו לערנען מער ווי די מינימום איך קען נישט יעצט זאגן יעדער איינער וואס האט אויף זיך די ווארט מצוה איז פטור ביי ס'דארף זיין עפעס וואס איז וואס איז טרוד פרעגט די גמרא אי משום טרדה אפילו טבעה ספינתו בים האסט יעצט מחדש געווען א נייע זאך אז די מענטש האט נישט קיין קאפ. צו ליינען קריאת שמע איז פטור, א מענטש וואס עס איז געשען א מורא'דיגע צרה, זיין גאנצע ביזנעס איז אונטערגעגאנגען, ער האט נישט קיין אינשורענס, איז זאל ער זיין פטור, וכי תימא הכי נמי אפשר טאקע, אלמה אמר רב אבא בר זבדא אמר רב אבל, א מענטש וואס איז מצטער, ער קלאגט, ס'איז נישט ערגער ווי איינער וואס קלאגט נאך זיין שיף. איז חייב בכל המצוות האמורות בתורה חוץ מן התפילין, אבער אוודאי קריאת שמע יא, פארוואס תפילין נישט? שנאמר בהם פאר, תפילין ווערט אנגערופן פאר, ס'איז פשוט נישט שייך זאגט רשי, א אבל וואס איז מתגולל באפר איז נישט אין א מצב פון פאר, ממילא איז נישט דא קיין חיוב אויף תפילין, שנאמר שטייט אין פסוק פארך חבוש עליך אז עס ווערט אנגערופן פאר, און דער באשעפער זאגט דארטן פאר יחזקאל אז אפילו דיין פרוי וועט שטארבן זאלסטו ווייטער אנטון דיין פאר, איז משמע אז אנדערע. לערן איך ארויס אז אנדערע אבלים, דו יא באט אנדערע אבלים נישט. על כל פנים איז עסטעבלישט זייער זייער קלאר אז ס'איז נישט דא קיין פטור ווען א מענטש איז סתם טרוד אז ער זאל זיין פטור פון אלע מצוות. איז פארוואס דא יא? ענטפערט די גמרא, התם טרוד טרדה דמצוה. דארט ווען א מענטש איז כונס את הבתולה איז ער טרוד טרדה דמצוה, ער גייט טון א מצוה און דאס נעמט אים צו די קאפ, הכא טרוד טרדה דרשות, סתם ווען א עה ווען א מענטש איז טרוד טרדה דרשות האט ער אן אחריות אז ער דארף זיך מיישב זיין זיין דעת און ער דארף גיין לייען קריאת שמע, ער איז זייער צובראכן אז. איז זייער צובראכן אז זיין שיף האט איינגעזינקן, אבער ער דארף נאך אלץ ליינען קריאת שמע. א מענטש האט בבחירתו די כח צו באזייטיגן זיין טרדה. דארט ווען א מענטש איז טרוד בטרדה דמצוה, ווייל ס'איז א מצוה געבן די חזל די רעכט זאלסט בלייבן אבסעסד מיט דיין טרדה, אפשר וואלט ער דארט אויך געקענט. אויב קען ער באזייטיגן די טרדה פון ספינה קען ער אויך באזייטיגן די טרדה פון בעילת מצוה. וואס דען חזל געבן דיר די רעכט. א ווייל דו ביסט קאנסומד מיט א מצוה, איז ער עוסק במצוה איז פטור במצוה. נאך איין זאך וואס כ'האב געוואלט זאגן באט כ'האב פארגעסן, סאו לאמיר גייען ווייטער. התם טרוד טרדה דמצוה הכא. אה! כ'ווייס וואס כ'האב געוואלט זאגן. כ'האב געוואלט זאגן אזוי. למעשה רופט אן חזל די טרדה פון אבילות א טרדה דרשות. און ווי די ראשונים זענען עס מסביר, ס'איז א זייער אינטערעסאנטע רשי אין מסכת סוכה, רשי זאגט אזוי, אוודאי איז דא געוויסע פאנקשענס וואס אן אבל דארף טון, ס'איז דא געוויסע זאכן וואס ער דארף רייסן קריעה, ס'איז דא די אלע הלכות וואס ער דארף טון, באט די עצם מצוה, די עצם פאקט אז ער דארף קלאגן אויפן מת, דאס איז נישט קיין חיוב, דו דארפסט אלעס טון ארום און ארום אלס כבוד המת, אבער די פאקטישע צער, די פאקטישע טרדה, די טרדה מחשבה, דאס איז נישט די מצוה, וועגן דעם גיי איך עס רופן טרדה דרשות. זייער א אינטערעסאנטע רשי. גייען מיר ווייטער. געדענק, מיר האבן צוויי וועגן ווי אזוי צו לערנען, אונז עמער עס לערנען אויף אונזער וועג. ובית שמאי, נאכדעם וואס אונז האבן יעצט מחדש געווען אז איך לערן נישט ארויס פון ובלכתך בדרך, איך לערן עס ארויס פון בשבת ובלכת, בלייבט דאך ובלכתך בדרך ליידיג. זאגט די גמרא, מיבעי להו פרט לשלוחי מצוה. מען רעדט, ער איז נישט קיין ממש קיין עוסק במצוה, ער איז א שלוחי מצוה, איי געס איז. אונטערוועגן צו א מצוה, איך דארף נאכקוקן אין די ראשונים פונקטליך וואס די חילוק צווישן שלוחי מצוה און עוסק במצוה, פארוואס מען דארף אן עקסטערע לימוד, אבער אזוי אונז לערנען דערווייל. די גמרא גראדע מאכט חזרה אויף די גמרא, אפשר דארט עמער נאכאמאל אריינקוקן דערין עמער זען. בית הלל אמרי, למעשה ווערט א פראבלעם מיט בעסיל, וואס איז די פראבלעם מיט בעסיל? אז בית הלל נוצט דאך ובלכתך בדרך אין די משנה אז כל אדם קורא כדרכו, אז א מענטש קען ליינען קריאת שמע אויף סיי וועלכע פאזישן ער איז. אונז האבן דאך יעצט געהאט גאנצע לימודים פון ובלכתך בדרך פרט לשלוחי מצוה, וואס גייט בית הלל טון דערמיט? תירוץ איז בית הלל זאגט אז ס'איז ביידע. ממילא שמע מינה דאפילו בדרך נמי קרי. אוודאי גיי איך מסכים זיין אז פון ובלכתך בדרך לערן איך ארויס שלוחי מצוה. באט א מעטער אוו פעקט שטייט נאך אלץ אז א מענטש קען ליינען קריאת שמע ובלכתך בדרך. ממילא גיי איך נאך אלץ בלייבן מיט מיין הלכה פון פון כל אדם קורא כדרכו און ס'נישט קיין שום סתירה און איך קען ארויסלערנען ביידע. תנו רבנן, די רבנן געלערנט אין א ברייתא.

תן וקורין דאס איז אויך א הלכה וואס מען דארף וויסן וואס עס מיינט א מענטש מעג ארבעטן אינמיטן קריאת שמע ווענדט זיך וועלכע פרשה וועט מען די אלע זאכן זעהן שפעטער פארציילט די גמרא א מעשה מעשה ברבי ישמעאל ורבי אלעזר בן עזריה שהיו מסובין במקום אחד זענען געווען אויף איין פלאץ והיה רבי ישמעאל מוטה רבי ישמעאל איז געליגן ורבי אלעזר בן עזריה זקוף און אזוי האבן זיי פארברענגט ער ער ליגט ער שטייט כיוון שהגיע זמן קריאת שמע האבן זיי זיך געטוישט האבן זיי זיך געטוישט פאזישן הטה רבי אלעזר רבי אלעזר האט זיך איינגעבויגן וזקף רבי ישמעאל און רבי ישמעאל האט זיך אויפגעשטעלט און איי געס ס'איז געווען קריאת שמע של ערבית. אמר לו ר' אלעזר בן עזריה אמשל לך אמר ר' אלעזר בן עזריה לרבי ישמעאל ישמעאל אחי מיין ברודער ישמעאל אמשל לך משל איך וועל דיר זאגן א משל צו וואס דא איז געשען איך האב מיך איך האב מסכים געווען צו דיר אז דו ביסט אויף די ריכטיגע פאזישן, איך האב מיך געטוישט פאזישן און איך בין מיך געגאנגען לייגן, צו ווייזן אז דיין פאזישן איז גוט, און דו פראסקעסט מיר עס צוריק אין פנים, דו געסט דיך א שטעל אויף, למשל למה הדבר דומה, לאחד שאומרים לו זקנך מגודל, דו האסט א, wow, דו האסט א הערליכע שיינע בארד, אמר להם יהיה כנגד משחיתים, אזוי? איך האב א שיינע בארד? איך גיי שוין צום בארבער איך גיי עס אפשניידן, וואס איך האב דיך יעצט געקאמפלימענט אז דיין בארד איז שיין, גייסטו מיר זאגן אז דו גייסט צום בארבער, דו פראסקעסט צוריק דיין מיין קאמפלימענט אין פנים אריין, אף כך אתה, כל זמן שאני זקוף אתה מוטה, ווילאנג איך שטיי ביסטו געלעגן, עכשיו כשאני הטתי און איך גיי ווייזן אז דיין פאזישן איז די ריכטיגע, אתה זקפת, אמר לו, אני עשיתי כדברי בית הלל, איך האב געטון ווי בית הלל, וואס בית הלל זאגט אז מען זאל ליינען קריאת שמע נישט ליגעדיג, מען זאל ליינען שטייעדיג, ואתה עשית כדברי בית שמאי, דו וואס ביסט געגאנגען זיך בייגן, האסטו געטון אזוי ווי בית שמאי אז מ'מוז זיין דווקא אין די פאזישן ולא עוד, אלא שמא יראו התלמידים ויקבעו הלכה לדורות און מיר איז געווען וויכטיג אז איך זאל דאס טון עס זאל נישט אויסקומען א טעות פאר די תלמידים, מאי ולא עוד, וואס וויל די גמרא, וואס וויל, וואס האבן זיי, וואס האט ער געוואלט דא מוסיף זיין מיט די ווערטער ולא עוד, זאגט די גמרא אזוי, וכי תימא בית הלל נמי אית להו מטין, איי וועסטו מיך טענה'ן. דארפסט נישט טוישן פאזישן, ס'האמיר אויבן געלערנט אין א ברייתא אז בית הלל זאגט אז דו ווילסט קענסטו ליגן, איך זאג נאר דו מוזט נישט ליגן, סאו רבי ישמעאל דו ליגסט, קיינער האט נישט קיין פראבלעם אז דו ליגסט, ווער האט דיך געבעטן זיך אויפשטעלן. סך הכל זאגט בית הלל אז מ'מוז נישט ליגן ווען מ'ליינט ביינאכט קריאת שמע אבער ווער האט דיך געבעטן זיך אויפשטעלן. דעם איז די תירוץ, הני מילי דמטה ואתא מעיקרא, דאס איז זייער גוט, ווען א מענטש ליגט, ער ליגט אין בעט און ער ליינט קריאת שמע, בית הלל האט גארנישט קעגן דעם, אבל הכא כיון דעד השתא הוית זקוף דו ביסט געגאנגען דו האסט געמאכט א סטעיטמענט דו ביסט געשטאנען ביסט דיך געגאנגען לייגן דאס איז שוין א פראבלעם לויט בית הלל ווייל דו גייסט ווייזן אז מען מוז און דאס איז טשעלענדזשינג אבער איך דארף מוחה זיין אדער ווארדס מצד בית הלל האב איך אליין נישט געהאט קיין חיוב צו טוישן פאזישן אבער אין אופענס אויף וואס דו האסט געטון האב איך געטוישט פאזישן צו ווייזן אז דאס וואס דו טוסט איז נישט גוט. אמרי שמע מינה כבית שמאי סבירא להו ושמא יראו התלמידים ויקבעו הלכה לדורות. זאגט די גמרא, יא, למעשה זעמער אונז נאכנישט קלאר וואס טוט זיך מיט דעם בית שמאי. מעג איך טון ווי בית שמאי, מעג איך נישט טון ווי בית שמאי, גייען מיר דא האבן פארשידענע שיטות. תני רב יחזקאל, רב יחזקאל לערנט עשה כדברי בית שמאי, עשה. א מענטש וויל קען ער טון ווי בית שמאי, ס'איז נישט דא בעצם א חסרון פון גיין ליינען קריאת שמע ליגעדיג אדער זיצעדיג וואס איז די פראבלעם? עשה כדברי בית הלל, עשה א מענטש וויל קען ער טון ווי בית הלל, רב יוסף אמר, עשה כדברי בית שמאי לא עשה ולא כלום, אז ס'איז גאר מעכב די קריאת שמע, פארוואס? ווייל ווען די חכמים שטעלן אריין א גזירה, זיי קריגן זיך, און די גמרא גייט שוין ברענגן א ראיה, גייען זיי עוקר זיין די מצוה אז ס'איז לא יוצא ידי חובתו, וואס איז די פראבלעם דא? זאגן די ראשונים. אז בית הלל האלט דו קענסט נישט טון ווי בית שמאי ווייל ווייל ס'וועט קומען א מענטש ער מיינט אז מ'דארף גיין ליגן יא ווייל בית שמאי זאגט אז מ'זאל ליגן און ער וועט נישט קענען ליגן און זיין אין א פאזישן וואס ער וועט ער נישט גיין ליינען קריאת שמע וועט ער מבטל זיין מצות קריאת שמע דאס צו עוואוידן זאגן בית הלל ליג קיינמאל נישט און אויב דו גייסט דיך לייגן אדער אויפשטיין לויט בית שמאי גייסטו נישט יוצא זיין מיט דיין מצות קריאת שמע תנן, ס'האמיר אזוי געלערנט אין א משנה. מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית, א מענטש האט א ריזיגע סוכה, די פראבלעם איז נישט דא אז די סוכה איז נישט גענוג גרויס, נאר די וועג וויאזוי עס האט זיך אויסגעשטעלט איז אז ער איז ער זיצט אין די סוכה אבער זיין טיש, זיין טיש איז אין די הויז, בית שמאי פוסלין, בית שמאי זאגן אז עס איז פסול, פארוואס? ווייל די גזירה איז שמא ימשך אחר שולחנו, אויב די טאמעיטא דיפ איז אויפן טיש און ער דארף. א גאנצן צייט גיין זיין פארנומען איינטונקן, האב איך מורא ער עט ימשך אחר שולחנו ער עט עסן חוץ לסוכה, ובית הלל מכשירין, בית הלל זאגן אז ס'איז יא כשר, אמרו להם בית הלל לבית שמאי, כ'על אייך פארציילן א מעשה, מעשה שהלכו זקני בית שמאי, וזקני בית שמאי לבקר את רבי יוחנן בן החורנית, ס'איז געווען א גרויסע אלטע צדיק, מצאוהו שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית, לא אמרו לו כלום, זיי האבן אים גארנישט געזאגט, זעסט דאך קלאר אז די הלכה איז ווי אונז בית הלל, אמרו להם האט בית שמאי צוריק גע'טענה'ט משם ראיה אף הם. אמרו לו אם כן היית נוהג, לא קיימת מצות סוכה מימיך, אז זיי טענה'ן זיך פשוט וויאזוי די מעשה איז געווען, he said she said, ער זאגט אז די מעשה איז געווען מ'האט אים גארנישט געזאגט, ער זאגט וואס הייסט די מעשה איז געווען מ'האט אים גארנישט געזאגט, איך ווייס אז די מעשה איז געווען אז מ'האט אים יא געזאגט, סאו לויט בית שמאי וואס האט מען געזאגט? מ'האט געזאגט נישט אז דו האסט דא געהאט א פראבלעם, האסט עובר געווען אויף גזירת חכמים, לא קיימת. מצות סוכה מימיך, פשט איז אז בית שמאי לערנען אויב דו פאלגסט נישט מיין גזירה וואס איך האב אוועק געשטעלט, הגם מדאורייתא וואלסטו געדארפט יוצא זיין, איז מיין כח זאגט אז לא קיימת מצות סוכה מימיך, גייט מען דאס יעצט נוצן דא ביי אונז אויף בית הלל, אז די זעלבע פילאסעפי גייט נוצן בית הלל, אויב דו גייסט דיך נישט צושטעלן צו מיין גזירה וואס איך זאג אז ליג נישט אדער זיץ נישט נאר ליין קרישמע וויאזוי דו ווילסט, און דו טוסט יא, גייסטו נישט יוצא זיין מצוות קרישמע. רב נחמן בר יצחק אמר, אנדערש אביסל, אז עשה כדברי בית שמאי, א מענטש טוט ווי בית שמאי, אין אנדערע ווערטער אז ער איז מקפיד צו טון ווי בית שמאי און ס'קומט קרישמע טוישט ער פאזישאנס, איז חייב מיתה, איז ער חייב מיתה בידי שמים, דתנן, אזוי ווי אונז האבן געלערנט אין אונזער משנה, אמר רבי טרפון אני הייתי בא בדרך, והטיתי לקרות כדברי בית שמאי, וסכנתי בעצמי מפני הליסטים, אמרו לו, האבן די חכמים געזאגט, היית לחוב בעצמך,